דזשואיש פובליק לייברערי אין מאנטריאל, יידיש טאלקינג בוק. רעקארדעד דזשון נײַנצן הונדערט נײַן און זיבעציק. יידישע פאלקס ביבליאטעק אין מאנטריאל, יידיש רעדנדיגע ביכער. פישקע דער קרומער, פון מענדעלע מעכער ספרים, געלייענט וואווע וויינשטיין. מיין ליבן טייערן פריינד מנשה מרגלית ברענגט דעם דאזיגן ספר במתנה פון גאנצן הארצן דער מחבר. טייערער פריינד, טרויעריג איז מיין ניגון אין דער קאפעלע פון דער יידישער ליטעראטור,

וויל ער אביסל לוסטיג זיין, רייסט זיך אים דערביי טיף פון הארצן א ביטערער זיפץ, און תמיד אלץ אוי וויי וויי געשריגן. איך רעד מיר חלילה נישט איין מיט גדלות אז איך בין א סאלאוועי אין אונזער יידישער ליטעראטור, נאר אין איין זאך אבער בין איך אין אים יא שטארק געראטן,

א לעבן פול מיט א גרינגער געמיט, פול מיט גוטע האפענונגען אויף שפעטער. דענסמאל זענען מיר געווען ביידע נאך זייער יונג און האבן מיט א ברען זיך א נעם געטאן צו דער פען, געארבעט געשמאק, איטליכער אויף זיין גאנג. דער עולם האט פון אייער שרייבן געלעקט די פינגער

איך פון מיין זייט האב אין יענער פרייליכע וועסנע־צייט מיר אויך אונטערגעברומט, געשריבן, געשפילט אויף מיין שטייגער. אין מיין שפילן האט געווענדליך איין סטרונע געברומט טרויעריג און געמאכט אויף די צוהערער א שטיקל מרה שחורה. א טייל האבן מיך געהערט גערן מיט א פארקלעמט הארץ. ווידער א טייל האט זיך געקרימט, משונה זיך געקראצט, נישט צופרידן געווען וואס איך ריר זיי אן ביי דעם לעבער און דערמאן זיי נישט קיין פרייליכע זאכן, נאר ווי די מעשה איז, איך האב מיר געשפילט און געטון מיינס. יענע שיינע וועסנע־צייט איז אוועק, און אז אך און וויי איז דעם יידנס לעבן. און מיר איז פאר צרות פארגאנגען דער חשק צו שרייבן, עס האט מיר א צייט לאנג אפגענומען דאס לשון.

פֿון הײליקן פֿײַער, װאָס ברענט תּמיד אין אײַער ייִדיש האַרץ, האָט זיך פֿאַרטראָגן אַ פֿונק צו מיר אין מײַן האַרץ. עס האָט זיך אָנגעצונדן און ברענט אַצינד, װי אַ מאָל אין די יונגע יאָרן. יאָ, מיר בײדע האָבן אָנגעהױבן אונדזער אַרבעט אין דער ליטעראַטור גלײַך אין אײן צײַט. נאָר דאָס מזל אונדזערס איז נישט גלײַך. איר זײַנט דאָרט אַרױף אױבן, אין די הױכע פֿענצטער. איר האַנדלט דאָרט מיט בריליאַנטן און דימענטן פֿון דער ייִדישער היסטאָריע. איר שטעלט ארויס די שענסטע צירונג פון אונזער פאלק פארצייטנס, דאס בעסטע, דאס טייערסטע אין זיין לעבן. איר האט איבערגעהאקט די סוכה מיט הילל, רבי מאיר, רבי עקיבא, און מיט גאר אנדערע גרויסע לייט, מיוחסים פון הויכן סארט מענטשן. מיר אקעגן, איז באשערט געווען זיך אראפצולאזן אויפן נידעריגן טרעפל פון אידישן לעבן אונטן אין די קעלערס, מיין יש בכאן איז שמאטעס און פוילע סחורה, איך האב נאר שטענדיג צו טון מיט אביונים, קבצנים, אומגליקליכע נעבעך. אויך מיט מענטשעלעך, דראבעס, פאקוסניקעס וכדומה אזעלכע מיני נפשות, קלייניטשקע, נידעריגע פארשוינען. מיר חלומ'ען זיך נאר בעטלערס. פאר מיינע אויגן שוועבט תמיד א טארבע,

יא טייערער פריינד, דורך אייך האב איך באקומען ווידער א ברען צום שרייבן, און אט האט איר אייך היינט, בעוונותינו הרבים, טאקע ווידער א טארבע. א פישקע דעם קרומען מישטיינס געזאגט מיט וועלכן איך טרעט ארויס פאר דעם עולם. נאך אזא לאנגע צייט שטיל שווייגן. איך ווייס אז מיין פישקע דער קרומער איז עפעס נישט אזא מתן אויף אפצודאנקען אייך מיט אים פאר אייער פריינטשאפט, נאר וויסנדיג ביי מיר אייער גוט הארץ, אייער צוגעלאזנקייט צו מענטשן, פארהאף איך אז איר וועט מיין ארעמען פישקען אויפנעמען מיט א ברוך הבא. זייער מעגליך גאר איר זאלט אים נאך אריינבעטן אין זאל אריין, אים באקענען מיט אייער הויזגעזינד און מיט אייערע געסט דארט.

קוים גיט אַ שײַן די ליכטיקע זון און זומער־לעב אין דעם לאַנד, מענטשן װערן װי נײַ געבױרן און דאָס האַרץ פֿרײט זיך זײ, קוקנדיק אױף גאָטס װעלט דער שענער. דענסטמאָלט הײבט בײַ ייִדן זיך אָן די רעכטע אומעטיקע צײַט צו קלאָגן און פֿאַרגיסן טרערן. עס גײט דאָס גאַנצע צעטל טרױער, תעניתים, פּייניקן זיך, יאָמערן, געוויין פון ספירה ביז העט אין די גרויסע בלאָטעס און נאַסע אָסיענדיקע קעלט. דענסמאָלט שטעלט זיך פאַר מיר מענדעלע מוכר-ספרים, דער גרויסער יריד. איך אַרבעט, פאָר באַשטענדיק אַרום, צו פאַרזאָרגן יידישע קינדער אין אַלע שטעטלעך מיט די אַלע נויטיקע מאַטעריאַלן צום וויינען,

די אויגן זענען מיר צוגעמאכט, בכדי נישט אנצוקוקן ביים דאוונען די ליכטיגע וועלט. מעשה שטן, אבער איז זי, די נאטור, ווי הייסט מען עס, געווען וואונדערשיין, גאר א בילד. און עס האט מיך געצויגן, עפעס ווי א כישוף, א קוק צו טון. איך האב א היפשע צייט מיך געראנגלט מיט מיר אליין. דער יצר טוב זאגט,

טו איך מיר א כאפ פארשעמט פון מיינע אייגענע מיעסע געדאנקען, ובכדי צו פארגלעטן מיין פעלער אקעגן דעם רבונו של עולם, מאך איך קלאמפערשט א מינע ווי נישט זי מיין איך, דאס פערדל מיין איך, דערלאנג דעם שלימזל'ניק מיינעם א שמיצל מיט דער בייטש מאכנדיג דערביי, אה אה אה, פגירה איינע! א שיינער איינפאל אפילו, נאר היינטיגס מאל האט עס ווייניג געווירקט, עס האט מיר שטארק געקרענקט פארוואס גראד היינט זאל מיר גאר איינפאלן אזעלכע געדאנקען. היינט ווען וויינען און קלאגן באדארף מען אויף דעם גרויסן חורבן, אויף די גרויסע צרות וואס די קינדער ישראל האבן געטראפן. די קאמאנדע פון נבוכדנצר מלך בבל איז אריין אין ירושלים און פון איר א תל געמאכט.

והצייד, און דער יעגער, דער טויטשלעגער, שלח יד, טוט א לאפ, א כאפ, והצפיר והשעיר, אויך די ציג, אויך דער צאפ. א איד, אבי ער שרייט זיך אביסל אויס מיט א פזמון, רעדט זיך אן ווי א פויק און זאגט אפ א סליחה, דאכט זיך אים ער האט שוין אלסדינג אפגעטון, און איז ווי אן אפגעשמיסן קינד נאכן אויסוויינען זיך, ווייטער זיך גאנץ צופרידן. איך זיץ מיר אָנגעלענט אויף דער קעלנע, גלעט מיר דאָס בערדל שוין מיט אַ גרינגן געמיט, גלײַך ווי איינער רעדט, מײַנס האָב איך געטאָן, גענוג יוצא געווען, אַצינד גאָטעניו איז נאָר געווענדעט אין דיר. ווײַז זיך, טאַטע-פֿאָטער, רחום-צדיק! גיי שוין, גיי, זײַ מוחל! מאַך איך צום פֿערדל מיט גוטן, איבערבעטנדיק עס אין האַרצן פֿאַר דעם צונעמעניש פּגירה פֿריִער. מיין שלימזלניק טוט זיך א קני אויף די פעדערשטע פיס, א בוק מיטן קאפ צו דער ערד, און קרעכצט עפעס אזוי ווי גערעדט אדוני פריץ, און וואס איז עפעס מכח עסן? קלוג כ'לעבן ווי דער טאג, זאג איך, געבנדיג אים בשעת מעשה א צייכן אז ער מעג אויפשטיין, זיך שטעלן אויף די פיס.

דער קאָפּ טעלעבענדעט זיך מיר אַהין, אַהער. עס דאַכט זיך מיר עפּעס, דער פּיפּערנאָטער נבֿוכדנצר מיט דער קאָמאַנדע אַ שרעקלעכע מלחמה, אַ קלאַפּערײַ, אַ געשלעגערײַ. די קאָמאַנדע ברעכט ווענט, זעצט אויס טירן, שויבן, ייִדן אַ טייל מיט פּעקלעך סחורה און אַלטע חפֿצים טוען זיך אָן אַ כּוח, שרײַען גוואַלד און לויפֿן. איך כאפ א שטעקן, לאז מיך, און בוך אויף דער ערד, אויסציענדיג זיך ווי גרויס איך בין. א פנים אין דאוונען האב איך, זאל נישט אויסגערעדט זיין, געכאפט א דרעמל. מיין ביידל טו איך א בליק איז אריין אין קאלוזשע, וואס אויף דעם באלעגאלישן לשון הייסט עס א טינטערל. אין דעם הינטערשטן רעדל איז פארטשעפעט אן אקס פון עפעס אן אנדער ביידל.

עס האט געמוזט זיך אויסזען משונה ווילד, האבן דעם זיבעטן חן, צוויי אידישע גיבורים אין טלית און תפילין שטייען אנגערודלט גרייט צו באווייזן זייער גבורה און זיך פאטשן אויפן פרייען פעלד ווי אין א בית מדרש להבדיל. אזעלכעס האט מען באמת געמעגט אויף חידושים גיין זען. מיר שטייען, קוקן און אט באדארף שוין פליען הייסע פעטש. פּלוצעם שפּרינגען מיר איינעם פֿונעם אַנדערן אויף עטלעכע טריט אָפּ און לאָזן ביידע שטאַרק פֿאַרוווּנדערט אין איין קול אַרויס, אוי, רב אַלטער! אוי, אוי, רב מענדעלע! אַלטער יקנה"ז איז אַ יאָדערדיק ייִדל, אַ געשפּיקעוועטער מיט אַ דיק בייכל.

נאָר ווען עס מאַכט זיך אין איר אַמאָל עפּעס אַ פֿאַרענדערונג אונטער אַ פֿאַר-פּסח, אַ שטייגער, בשעת עס לאָזט אומעטום, עס גייט די קריע, און דער באַלעבאָס אירער נעמט זיך אין דער אַרבעט מיט אַלע פֿינף פֿינגער, דענסטמאָל בלאָזט זי הילכנדיקע תּקיעות ווי אַ שופֿר. דענסטמאָל קלינגט מיט איר גאַנץ טונעיאַדעווקע.

ווי פרשה יתרו ציגלען זיך די ציגן, נישט דאס בין איך אויסן. אלטער יקנה"ז איז א טונעיאדעווקער מוכר ספרים, מיינער א באקאנטער פון אלע יארן, ער איז א מענטשל פאר זיך, נישט שטארק איבערגעשפיצט, נישט קיין גרויסער בעל דברן, שטענדיג אנגעבלאזן ווי ברוגז אויף דער וועלט. הגם ער איז בטבע נישט קיין שלעכטער מענטש.

ס'איז רעכט, שוין טאקע א לאנגע צייט בין איך אויף דעם וועג נישט געווען. און ביי אייך, ר' אלטער, פארוואס איז דאס עפעס הינטן ארום? טו איך א שמעק, פון וואנען קומט עס א איד? פון וואנען א איד קומט? פון אל די שווארץ יאר, פון דעם שיינעם יריד, נאט אייך א יארמעלינעץ, איינגעזונקען זאל זי ווערן. און דערווייל ווי אלטער מיינער שילט

דייטע דאראגי, העי כוטקא, זשידקי, לאפסערדאקי, איך מיט מיין אלטערן טוען מיר געשווינד זיך א נעם צו די ביידלעך מיט אימפעט, א פאר פון די פויערן כאטש נישט פון אידישע קינדער נאר אמת מוז מען זאגן האבן געהאט אזויפיל יושר צו העלפן אונז אין דער נויט און בזכות זייער שטופ טאקע איז מיין ביידל באלד ארויס פון טינטערל זיסט וואלט מיר זיך אוועקגעבארעט גאט ווייס וויפיל, און נאך געקענט מיאוס צורייסן אונזערע טליתים. מיט די עשיוס אינאיינעם איז שוין אויסגעקומען גאר עפעס אנדערש. זיי האבן געשטופט אויפן רעכטן אמת טאקע, והידיים ידי עשיו, באלד צו דערקענען געווען עשיו'ס הענט. און ביי אונז להבדיל איז נאר געווען הקול קול יעקב, דאס הייסט מיר האבן זיך נאר געקוועטשט, זיך געמאכט ווי מיר שטופן קלומפערשט. נישט דאס בין איך אויסן. וויבאלד נאר דער וועג איז געווארן פריי, זענען די גראבע כאמולעס זיך געפארן זייער וועגס, אויסדרייענדיג די פרצעס צו אונז, אלץ געלאכט, געשפעט, וואס מיר גייען אנגעטון ווי גלחים להבדיל, לעבן די פערד אין וועג, און דינען דעם בורא מיט דעם בייטש אין דער האנט. א טייל האבן טייטנדיג אף אונז מיט אן עק פאלע ווי א חזר אויערל געשריגן זשיד כאלאמיי אלטערן האט עס נישט אזוי געהארט. אויך מיר לייט, מאכט ער מיט א קנייטשל, פאר וועמען מישטיינס געזאגט מען האט זיך דא צו שעמען. מיך אבער האט דאס שפעטן זייערס יא געהארט. געוואלד רבונו של עולם פארוואס?

טו צושיקן מיר דיין קנעכט מענדל, דער זון פון דיין דינסט גנענדל, און כל ישראל עפעס פרנסה, א גוט געשעפטל, מיט נחת רוח, אמן! קאפיטל ב' נישט לאנג שהיות געמאכט, קריכן מיר ארויף אויף די ביידלעך, און היידא ווייטער אין וועג אריין.

אפגעפטר'ט דעם דאוונען, הייבט זיך אן גאר א נייער עסק מיט דעם יצר הרע. נעם טארעט ער, נעם אביסל בראנפן, דערקוויק דאס הארץ. אי אי ווער איך מיר אפ מיט א קנייטשעלע, שבעה עשר בתמוז איז אזא תענית. עט. באקום איך אן ענטפער, א שייכות אביסל צווישן א אידל היינט און נבוכדנצרן פארצייטן. גרעסערע צרות איז דא, און פון דעסטוועגן גארניט. זיי נישט קיין נאר. דו ביסט נעבעך אלט, שלאף, נישקשה. איך געב א מאך מיט די האנט איבערן פנים ווי אפצוטרייבן א פליג א זלידנע, און כאפ דערווייל א קליין קוקעלע אויפן רענצעלע דארט אין ביידל, וואו עס געפינט זיך ביי מיר תמיד א גוט ביסל ספירט, רעטשענע קיכלעך, קארן לעקעך, קנאבל, ציבעלע, און שאר ירקות. די סמאיע גייט איבער די ליפן, דאס הארץ חלש'ט, דער מאגן בורטשעט, געוואלד, אביסל בראנפן, געוואלד, עפעס פארבייסן. איך קער געשווינד אוועק דעם קאפ אין דער זייט און קוק, באטראכט אלצדינג אין פעלד ארום מיר, בכדי צו פארשלאגן דעם בייזן געדאנק. דער הימל איז בלוי

אַנדערע גראָבן אונטער זיך דערד מיט זײערע הערנער, שאַרן מיט די קאָפּעטעס און רעװען, שרײַען פֿאַר גרױס היץ. דער בוהאַי פֿאַררײַסט דעם עק, לױפֿט גאַלאָפּ, װאַרפֿנדיק דעם קאָפּ אין אַלע זײַטן, שטעלט פּלוצלעם זיך אַנידער, אָנגעבױגן דעם שטערן האַרט צו דער ערד, שמעקט, פֿאָכעט מיט די נאָזלעכער, לאָזט אַרױס אַ ברומען, סאָפּעט און דריגעט מיט די פֿיס.

תכלת פארנט און דאווענט שאקלענדיג זיך, זי בוקט זיך, פאלט תחנון מיטן קעפל, שפרינגט אביסל אונטער, א קליין קראקעלע געבנדיג אפאר מאל. בלייבט דערנאך ווייטער שטיין אן לאשן, שטרעקט אויס דאס העלזל און קוקט גלאט אזוי אין דער וועלט אריין מיט פארשלאפענע אייגעלעך. אויף דעם גאנצן וועג איז שא שטיל, מען זאל דאס הערן ערגעץ א שארך

וואס איך טראג בעוונותינו הרבים אין זומער אפילו, און האב משונה שטארק געשוויצט. איך וואלט דערפון גאנץ הנאה געהאט אפילו ווען די זון זאל מיר נישט געווען זיין גלייך אקעגן פנים, מחמת איך האב ליב צו שוויצן און קען שעהן לאנג אוועקליגן אין באד העט העט אויף דער אייבערשטער באנק בשעת דער גרעסטער היץ. מיין טאטע זאל זיך מיען האט מיך פון קינדווייז אויף דערצו געוואוינט. ער איז געווען א הייסער געבראטענער א ברענענדיגער פייערדיגער איד. ער האט שטארק ליב געהאט זיך פארען, צו שוויצן, און דערמיט אפגענומען די וועלט, זיך שטארק באליבט געמאכט ביים אידישן עולם. עס האט געשטעקט דערינען דאס פינטעלע אידישקייט מיט דעם ברען, און מען האט אויף אים געקוקט ווי אויף א שיינעם באגאטישן אידן, געמאכט מיט דרך ארץ, יא, אין שמייסן זיך איז ער א למדן מופלג.

און מיין קוק באגעגנט זיך מיט דעם בליק פון פערדל, וואס האט קראצנדיג זיך אין דער שפיץ האלאבליע אויסגעדרייט דעם קאפ צום ביידל, און קוקט אויף מיר עפעס שטארק אנגעבלאזן, גלייך ווי עס וואלט גערעדט מיט פאראיבל. נא, זע! א הינטערשטע פוס איז מיר שטארק געשוואלן, פארבונדן מיט שמאטעס, עס רינט מיר נאך אן אויג, יאטרעט זיך מיר דער האלז, דאס מויל זאל מיר אפנעמען אויב איך ווייס דעם טעם פון א האבער. פון דעסטוועגן וואס זאל איך טון?

א איד אבי ער האט איינמאל געגעבן א בראך די מיאוסע תאווה פון עסן מאכט אים שוין די אכילה אזוי נישט אויס, און קען דאס גאנצע לעבן זיינס אפקומען כמעט מיט גארנישט. אי היינט נאך אין אונזערע צייטן געפינען זיך זייער פיל אידן ביי וועלכע ס'איז דא נאר א סימן פון מאגנס, טאקע עטוואס ווי א כזית.

מיט דעם דאָזיקן שמועס אַצינד בין איך אויסן, אַז נאָכן אַוועקשטופּן דאָס רענצעלע פֿון מיר, בין איך געוואָרן עפּעס שטאַרקער און מיך שוין געפֿילט גאָר קיין מעשׂה נישט. איך האָב מיר געטראַכט פֿון מיסחר און אונטערגעברומלט עפּעס אַ תּשעה-באָבֿדיק ניגונדל. שוין, דאַכט זיך, גאָר גוט טראָגט דער רוח אָן אַ יונגע ערלטע, א מוכרת, א טעפל פיליניצעס דאס בעסטע לאקעטקע מיינס, אן אנדערע אויף מיין ארט פון יענע גוטע לייט וואלט עס גענומען אויף זיינע כלים, דאס איז דער יצר הרע אליין אין דעם געשטאלט פון אן אישה געקומען מיט אן אויסרעד, נאר לא היה. איך בין א באלן געווען און זיך גוט צוגעקוקט, פשוט אן ערלטע אן חכמות. און בעטנדיג מיך אוועקצוקויפן ביי איר די פילי פיליניצעס אינאיינעם מיט דעם טעפל פאר צען גראשן, רוקט זי עס מיר אונטער גלייך אונטער דער נאז. דער ריח איז מיר פארגאנגען שטארק אין דער נאז, עס וואסערט מיר דאס מויל, עס קלעמט מיר דאס הארץ, טונקל ווערט מיר אין די אויגן, עס גלוסט זיך מיר, א שרעק! און מחמת מורא איך וועל מיך נישט קענען איינהאלטן, כאפ איך און שפרינג אראפ אויף דער ערד שטארק צוקאכט, ווי איינער ראטעוועט זיך אין א שריפה, אז איך האב נישט צובראכן רוק און לענד איז גאר גרויסע ניסים, און לאז ארויס נישט מיט מיין קול א געשריי רב אלטער! די כוונה איז דערמיט געווען אלטער זאל זיין א שומר.

מאַכט רב אַלטער, דערהערנדיק מײַן געשריי, עפּעס אויף קיש, נישט רירנדיק זיך פֿון אָרט. וואָס איז? יענע מיט דעם טעפּל פּיליניצעס גיב איך אַ בליק איז שוין ניטאָ, ווי אויסגעטריקנט געוואָרן. איך מאַך מיר אַן אויסרעד און טו אַ פֿרעג אַלטערן, וויפֿל מיינט איר זאָל אַצינד האַלטן אַ זייגער? אַ זייגער אַצינד וויפֿל זאָל האַלטן? ענטפֿערט אַלטער מיט אַ פֿאַרדומט קול,

דארט ביים ברעג וואלד און אליין האבן מיר זיך ארונטערגעלייגט אונטער א בוים. ג. אלטער יקנה"ז האט קוים געאטעמט פאר היץ. אנגסטן האבן אים באשלאגן. ער האט געזיפצט, געקרעכצט, אזוי אז עס האט מיך פארוואר ביים הארצן אנגעכאפט. און בכדי אים צו מינטערן אביסל, אויך טאקע צו רעדן, צו פארברענגען אביסל די צייט, לאז איך מיך אריין מיט אים אין א שמועס, אזוי. א פנים ר' אלטער, אייך איז געשמאק הייס? בע, ענטפערט אלטער גאנץ בקיצור, עפעס ווי אנגעברוגזט, רוקנדיג זיך אונטער דעם בוים, וואו עס איז נישט געווען אזא גרויס באהעלטעניש פון דער זון וואס עס האט אריינגעשיינט דורך די צווייגן. פע. נישט גוט פון דעם תּענית, וואָס איר קרעכצט אַזוי? מונטער איך מײַן אַלטערן, פֿעסט בײַ זיך אָפּגעמאַכט, מײַן טויט זאָל דאָ זײַן, מוז איך אַרויסבאַקומען בײַ אים אַ וואָרט. בע, מאַכט אַלטער און ווײַטער טאַקע אַ רוק אונטערן בוים. מיט בע אַליין אָבער האָב איך נישט געוואָלט מיך באַנוגענען. אײַ, טראַכט איך, דו ביסט אַ געבראָטענער עקשן. נישקשה, דו וועסט בײַ מיר רעדן,

ער איז מבטל דענסמאָלט איטלעכן אַפֿילו דעם בעסטן פֿרײַנד, אַן אײגענעם ברודער, מיט דעם בליק, נישט דאָס בין איך אױסן! איך װענד מיך צו אַלטערן מיט אַזאַ שמועס. מיר װעלן דאַכט זיך רעב אַלטער מאַכן אַ געשעפֿטל. גוט, כ'לעבן, װאָס מיר האָבן זיך דאָ הײַנט באַגעגנט! אַי, האָב איך עס הײַנט מיט מיר, אַזאַ מין סחורה גינגאָלד! דאָס מיטל מײַנס האָט געװירקט. אלטער איז ווי איבערגעביטן געווארן, ער הייבט זיך אביסל אונטער און קוקט אויף מיר מיט אויפגעשטעלטע אויערן. איך גיב אים ווייטער א פיזם אזוי, היינטיגס מאל רעב אלטער גייט דאס געשעפט צווישן אונז אויף מזומן געלט. איר פארט דאך פון יארמעלינצער יריד און מוזט אן עין הרע האבן פולע קעשענעס. פולע קעשענעס, יא. א הארץ פול מיט מכות האב איך, זאגט אלטער שטארק אנגעברוגזט. איך זאג אייך ר' מענדל, נאר נישט מער גארנישט, א מענטש אן מזל זאל נישט געבוירן ווערן גלייכער. עסקים, עס האָט מיר זיך געגלוסט נײַע עסקים, אַן אַנדער אױף מײַן אָרט, הע-הע-הע! בײַ מיר אָבער איז גאָרנישט מיט דער פּוטער אַראָפּ, אַזאַ אַן אומגליק, אַ װײטיק נאָר צו דערצײלן! שנײַץ די נאָז און שמיר מיר דאָס פּנים, נישט מער װאָס? גאָרנישט! איך האָב גוט אַרױסזען, אַז מיט מײַן אַלטערן איז עפּעס נישט גלאַט, ס'איז דאָ אַ צרה, אבי נאר עס האט אים זיך געעפנט א מויל, איז שוין גענוג געווען א קליין קוועטשעלע, עס זאל אים זיך שיטן ניין מאס רייד. פון מיין זייט איז קיין מניעה נישט געווען. איך האב געטאן א גוטן קוועטש, און מיין אלטער האט זיך צעוויגט אנגעהויבן צו דערציילן זיין אומגליק אויף זיין שטייגער אזוי,

מילא דאס איז גארנישט, מאנט ער, ער וויל אבער פארשטייט איר מיר נישט געבן קיין סחורה. מיין עלטערע בתולה איז שוין אין די יארן, א בתולה פארשטייט איר באדארף חתונה האבן. מילא גיי זשע דריי דעם קאפ זוך א חתן, חתנים זענען דא, אבער א חתן, דאס הייסט פארשטייט איר מיר א חתן, א חתן איז נישטא. מיין ווייב באדארף זיך צו די צרות פארגלוסטן האבן א אינגל, און נאך ווען? פאר פסח. איר פארשטייט וואס הייסט א ווייב האט א אינגל? א חתונה, חתונה הייסט עס. נישט מער גארנישט. נעמט נישט פאר אומגוט זאג איך צו אלטערן וואס איך פאל אייך אריין אין די רייד. למאי האט איר אויף דער עלטער גענומען א יונג ווייב זי זאל אייך אזויפיל קינדלען? גאָט איז מיט אײַך! מאַכט אַלטער פֿאַרװוּנדערט. איך האָב דאָך געמוזט נעמען אַ באַלעבאָסטע אין שטוב אַרײַן. װאָס װיל דען אַ ייִד מיט דער חתונה האָבן? גאָרנישט. אַ ייִד װיל נעבעך האָבן אַ גוטע באַלעבאָסטע. למאַי-זשע, רב אַלטער, טו איך אַ פֿרעג, האָט איר געגעט אײַער ערשטע װײַב און איר פֿאַרװיסט דאָס לעבן? זי איז דאָך געװען אַ גוטע באַלעבאָסטע. בע! מאַכט אַלטער, פֿאַרקנעטשנדיק זיך מיט אַ פֿינצטער פּנים. קיין עקרה, געלויבט השם יתברך, איז אייער ערשט ווייב אויך נישט געווען. לאז איך אלטערן מיינעם אלץ נישט אפ. וואוהין זענען אהינגעקומען די קינדער נעבעך? הא? וואס? בע! בעקעט אלטער אן לשון, א קראץ געבנדיג זיך אין דער פאה, א מאך מיט דער האנט, און א זיפץ טיף פון הארצן.

און פארשטיי דעם רעכטן פשט דערפון ווי עס פאסט צום ענין. אלטער'ס לעצטער בע איז געווען א ביטערס מיט גרינע ווערים. אין אים איז געלעגן עפעס פאר חרטה, א בענק טאן, א באשולדיגונג זיך אליין. עס האט אים זיכער געמוזט ליגן אויפן הארצן ווי א שטיין זיין מיעסע באנעמונג אנטקעגן דעם ערשטן ווייב און די קינדער פון איר. ער האט געמוזט אין איטלעכס אומגליק וואס אים טרעפט זען א שטראף פון גאט פאר זיינע זינד. דאָס האָט באַשײַמפּערלעך אַרױסגעװיזן זײַן ביטערער זיפֿץ און דאָס מאַך געבן מיט דער האַנט. אױך דער קראַץ אין פּאה דערבײַ האָט אַזױפֿיל געהײסן, פֿאַרבײַס די ליפּן און שטום אין דער ערד מיטן קאָפּ. איך האָב מיך אין האַרצן שטאַרק באַשולדיקט, למאַי האָב איך אױפֿגערירט אַלטערס אַלטע װוּנדן? דאָס איז טאַקע די מעשׂה מיט אַ ייִדן, אַרײַנצומישן זיך אין יענעם הײמישע זאַכן און אַרײַנצוקריכן מיט שאלות יענעם אין דער נשמה אַרײַן. בשעת זי טוט וויי און ווארגט זיך נעבעך מיט צרות שטילערהייט פאר זיך. אחוץ דעם האט מיר טאקע גע'ערגערט וואס די מי מיינע איז אינגאנצן פארלוירן. אלטער האט זיך שוין אזוי פיין צעוויגט און גערעדט מחיה, דאס צינגל האט געקלאפט ווי א זייגער. פלוצלינג באדארף איך אנרירן אינעווייניג א רעדל און דעם אומרו איז געבליבן שטיין. איבער א נייעס מיינע מיטל איבער א נייעס פיזעם רעב אלטערן. איך האב נישט געקארגט,

הייסט עס א פנים, די עולם הבא פאר אידן איז א יריד. מילא שטייט, ניט שטייט, אידן ירידעווען, לויפן, האנדלען, שטייען ניט איין אויפן ארט. צווישן די סוחרים זע איך בערל טעלעצע, אמאל א באהעלפער, דערנאך א משרת. היינט ר' בער שטייט מיט א גרויסער קלייט, פלאמט אויפן יריד, בקיצור, גארנישט. ס'איז א טאראראם, א קאכעניש. דארט זע איך לויפט א אידל, א צווייטער, א דריטער, אויך פארלעך, פארשוויצט שטארק, דאס מיצל אויפן שפיץ קאפ, דא א טאפ, דארט א טאפ, א מאך אהין, א מאך אהער, א דריי מיטן גראבן פינגער און א קיי דאס שפיצל בערדל, געפאלן א פנים אויף א המצאה. עס לויפן גאר אן נשמה מעקלער, שדכנים, טאנדעטניקעס, מאכליארקעס, קורעלאַפּניצעס, ייִדענעס מיט קוישן, ייִדן מיט טאָרבעס מיט פֿינף פֿינגער, באַלעבעסלעך מיט שטעקעלעך, בעלי-בתּים מיט בײַכלעך, איטלעכן פֿלאַמט דאָס פּנים, נישטאָ קײן צײַט, אַ רענדל, אַ מינוט. מילא, בקיצור, גאָרנישט, עס טוט אױסזען, אָט כאַפּן זײ דאָס גליק. אַי, איר בין איך עס מקנא, װי איטלעכן גײט דאָס מזל! איטלעכער פֿאַרדינט, שעפּט גאָלד, און איך, שלימזל, װאָס? שטיי ווי א ליימענער גולם און פארלייג די הענט לעבן מיין צעריסן ביידל, באהאנגען פון ביידע זייטן מיט ציצית, קמיעלעך און אינעווייניג שמאטעס, פעקלעך ספרים, א קאטאוועס כ'לעבן, תחינה שרה בת טובים. שרה בת טובים אינגאנצן איז ווערט א דרייער. גיי לעב, צעפירט זיך מיט איר די הענט, מאך חתונה א מיידל. איך שעלט אין הארצן, זי, דאס ביידל.